זאגט די משנה, הכותב טופסי גיטין, ער איז א סופר, וויל ער ער זאל האבן גרייט גיטין, אנדערע מאל מען הייסט אים שרייבן א גט און ער האט דעמאלט נישט קיין צייט, וויל ער יעצט ס'זאל זיין ביי אים גרייט, צריך שיניח דארף ער איבערלאזן, דריי זאכן דארף ער איבערלאזן וואס ער זאל ניט שרייבן, מקום האיש, די ארט ווי, דעם נאמען פון מענטש, און מקום האישה, די ארט ווי מען שרייבט דער נאמען פון דער פרוי, און מקום הזמן. און די גמרא וועט שוין ווייטער רעדן צי די ווערטער הרי את מותרת לכל אדם דארף מען אויכעט איבערלאזן, לויט רב אלעזר'ן וואס ער זאגט אז וכתב גייט ארויף אויף די כתיבת הגט דארף ער אויכעט איבערלאזן הרי את מותרת לכל אדם. שטרי מלוה, דער סופר וויל צוגרייטן שטרות פון הלוואות וואס מען לייט זיך געלט, דא דארף ער שוין איבערלאזן פיר זאכן, צריך שיניח מקום המלוה, מקום המלוה, מקום הלוה, מקום המעות, די ארט פון דעם געלט, די סכום געלט, מקום הזמן, דא קומט שוין צו מקום המעות אויכעט, ער דארף איבערלאזן דעם זמן, מוז ער איבערלאזן. דאס הייסט אז ווייל ער האט נישט וועט דאך אויסקומען אז מען וועט עס וועט זיין מוקדם מען וועט עס יעצט שרייבן און מען וועט עס געבן שפעטער איז עס א שטר מוקדם און א שטר מוקדם האבן דאך די לקוחות שאדן שלא כדין די וואס האבן געקויפט די פעלדער נאך דעם זמן פון שרייבן פאר דער הלוואה מען נעמט פון זיי צו שלא כדין שטרי מקח ער וויל ס'זאל זיין גרייט שטרי מקח צריך שיניח דארף ער איבערלאזן דא פינף זאכן, מקום הלוקח, די ארט פון קויפער, די נאמען פון קויפער דארף ער איבערלאזן, מקום המוכר, מקום המעות, מקום השדה, און מקום הזמן. מפני התקנה. די גמרא העט זאגן ווייטער וואס איז דער פשט מפני התקנה. צי מפני התקנה די טייטש דעריבער מעג מען שרייבן דעם טופס אדער מפני התקנה די טייטש, דעריבער טאר מען ניט שרייבן דעם תורף. רב יהודה פוסל בכולן, רב יהודה זאגט אפילו מ'האט איבערגעלאזט די ערטער איז אויכעט פסול, סיי ביי גט און סיי ביי אלע שטרות. יעצט פארשטיי איך, כ'האב מורא טאמער וועט מען שרייבן דעם תורף, רבי יהודה האלט די כתיבה זאל זיין לשמה, אבער וואס איז דער טעם ביי שאר שטרות? שאר שטרות איז דאך לראיה בעלמא, פארוואס קען מען ניט? וועלן מיר זען ווייטער אין גמרא. ר' אלעזר מכשיר בכולם, ר' אלעזר זאגט אז שטרי הלוואה, שטרי מקח, קען מען יא שרייבן, אויב מען לאזט איבער פארשטייט זיך. חוץ מגיטי נשים, ביי גיטי נשים טאר מען בכלל ניט שרייבן, אפילו מ'זאל איבערלאזן דעם תופס טאר מען אינגאנצן ניט שרייבן, שנאמר שטייט אין פסוק וכתב לה לשמה, וואס פאר א ווערטער איז דאס, דער וכתב לה לשמה גייט דאך ארויף אויף דעם תורף,

אף על גב דליכא למיחש למידי, דא דארף איך נישט מורא האבן, עס איז דאך נישט דא קיין ענין פון לשמה, און אויב ער לאזט איבער דעם זמן איז שוין נישט דא קיין שום חשש. גזירה שטרות אטו גיטין, אויב מען וועט שרייבן דעם נאמען ביי שאר שטרות וועט מען קומען שרייבן דעם נאמען ביי גיטין אויכעט, און ביי גיטין איז דאך דא א דין וכתב לה לשמה, מפני התקנה בגמרא מפרש די גמרא מפרש די תקנה, פוסל בכולם,

שנאמר וכתב לה בגמרא פריך הא אתורף הוא דכתיב די וכתב לה שטייט דאך אויף גייט ארויף אויפן תורף פארוואס זשע טוט רב אלעזר אויך אסר'ן דעם תופס? אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן א חוץ דעם וואס שטייט אין דער משנה ווען מען שרייבט תופסי גיטין דארף מען איבערלאזן מקום האיש והאשה והזמן

כריתות מאכן די עדי מסירה, און דאס וואס די תורה האט געשריבן וכתב לה גייט ארויף אויף די כתיבה, ובעינן כתיבה לשמה דארף די כתיבה זיין לשמה, ווייל דער וכתב גייט נישט ארויף אויף חתימת עדים, ווייל חתימת עדים איז דאך נישט כרתי, דאס איז נאר מפני תיקון עולם, און די וכתב לה גייט ארויף אויף עיקר כריתות, און עיקר כריתות איז דאך דער הרי את מותרת לכל אדם, זאגט די גמרא, וצריכא, דריי משניות האבן מיר געהאט אין דעם פרק, אין אלע דריי משניות קומט צו גיין שמואל און ער זאגט ס'איז ווי רב אלעזר, ווייזט אויס ווען ער וועט מיר דערציילן איין משנה גייט ווי רב אלעזר וועל איך נישט וויסן די צווייטע, פריער געווען דף כ א עמוד ב ווערט דארט דערמאנט א משנה אין כותבין על המחובר.

כתבו לתופס ותלשו כתבו לתורף ונתנו לה כשר האט שמואל איינגעלערנט יענע משנה אזוי ווי רב אלעזר יעצט שפעטער דף כף בית עמוד בית א משנה הכל כשרים לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן ווערט דארט אויך דערמאנט אין גמרא אז והוא רב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף אז די משנה גייט ווי רב אלעזר און והוא ששייר מקום התורף אז די משנה גייט ווי רב אלעזר אין אונזער משנה זאגט אויך שמואל אז ס'גייט ווי רב אלעזר ער דארף מיר אויף יעדן ארט דאס דערציילן אז עס גייט ווי רב אלעזר פון איין ארט קען איך נישט וויסן קיין אנדערע דאי אשמעינן הך קמייתא אז ער זאל מיר נאר דערציילן די ערשטע זאך

וואס ער האלט אז דער תורף דארף זיין לשמה, דאס איז דאך נאר רב אלעזר, ווייל ר' מאיר האלט דאך אפילו מצאו באשפה קען ער אים געבן. אבל סיפא, אבער די אנדערע משנה, וואס רעדט זיך דארטן די אנדערע משנה, דארטן ווערט דערמאנט הכל כשרים לכתוב את הגט, און דער אויספיר פון דער משנה דארטן שאין קיום הגט אלא בחותמיו, דקתני דארט שטייט דאך שאין קיום הגט אלא בחותמיו, אימא וואלט איך געוואלט מיינען ר' מאיר היא אז די משנה גייט ווי ר' מאיר דאמר וואס ער לערנט עדי חתימה כרתי, און די משנה האלט אז מען דארף נישט איבערלאזן די מקום התורף ווייל די משנה גייט ווי ר' מאיר, ר' מאיר טייטשט דאך דער בחותמיו גייט ארויף אויף די עדות, דארף מיר שמואל דערציילן אז די מקום התורף דארף מען איבערלאזן און דאס גייט ווי רב אלעזר, איי דאס וואס שטייט אין די סיפא שאין קיום הגט אלא בחותמיו, מיינט מען נישט צו זאגן אז עדי חתימה כרתי, מען מיינט נישט דאס צו זאגן אז דעריבער איז גוט דער תורף פון חרש שוטה וקטן,

איש חותמין, ווייל נארמאל איז אז ווער איז די עדי מסירה, די וועלכע זיי זענען די עדי חתימה. ואי אשמעינן בההיא, דעם הכל כותבין זאלן מיר אריינלערנען אויך ווי רב אלעזר, וואלט איך געזאגט ההיא נמי איכא לאוקמי כרב אלעזר, דארטן קען איך אויך איינלערנען ווי רב אלעזר. ס'איז נישט דא קיין זאך וואס זאל אויפווייזן נישט ווי רב אלעזר, אבל הא אבער דא אין אונזער משנה, אימא וואלט איך געוואלט מיינען מדסיפא רב אלעזר הוי, אין דער סיפא שטייט דאך אז רב אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים, און אין דער רישא שטייט דאך אז מען איז מכשיר בגיטי נשים אויכעט, וואלט איך געזאגט מדסיפא רב אלעזר הוי, רישא לאו רב אלעזר, אז דער רישא איז נישט ווי רב אלעזר, צריכא, דארף מיר שמואל דערציילן אז דער רישא גייט אויכעט ווי רב אלעזר? איי ס'איז דאך א סתירה פון רב אלעזר'ן אויף רב אלעזר'ן, אין דער רישא איז מען מכשיר גיטי נשים אויכעט צו שרייבן דעם טופס, אין דער סיפא נישט, איז אויף דעם איז דא א תירוץ, תרי תנאי אליבא דרב אלעזר. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, נאכדעם ווי די משנה זאגט אז מ'מעג שרייבן דעם טופס דעם סטאנדארט פון א גט, פון א שטר הלוואה, פון א שטר מכירה, פירט די משנה אויס מפני התקנה. פרעגט די גמרא מאי תקנה, וואס גיי איך מיט דעם אויף באווארענען? אמר רבי יונתן מפני תקנת סופר, מען האט מתיר געווען צו שרייבן דעם טופס שלא לשמה צוליב דעם סופר, ווייל דער סופר האט נישט קיין צייט, אבער ווען נישט דאס אא ווען נישט וואס איך וויל באווארענען דעם סופר, וואלט מען דעם טופס אויך נישט געטארט שרייבן. פארוואס? ורבי אלעזר היא, די משנה, ורבי אלעזר דאמר וואס ער זאגט עדי מסירה כרתי אז דער עיקר כריתות מאכן די עדי מסירה, קומט אויס אז דאס וואס דער פסוק זאגט וכתב לה אז דארף זיין לשמה, גייט דאס ארויף אויף וועלכן? אויף די כתיבה אויף דעם תורף. ובדין הוא מיטן דין דאפילו טופס נמי לא לכתוב, וואלט מען דעם טופס אויך נישט געטארט שרייבן, טאמער קומט מען שרייבן שוין דעם תורף אויך שלא לשמה, נאר ומשום תקנת סופרים, צוליב די תקנה פון סופרים, זאלן האבן גרייט, שרו רבנן, האבן די רבנן מתיר געווען, אבער דעם תורף, דאס מוז מען איבערלאזן מיט דין תורה. ר' יהודה פוסל בכולם, ר' יהודה פסלט ביי אלע, וואס הייסט? סיי ביי גט, סיי ביי שטר הלוואה, סיי ביי שטר המקח, פסלט ער, אפילו דעם טופס טאר מען אויכעט נישט שרייבן, פארוואס? גזר טופס אטו תורף, ער איז גוזר דעם טופס צוליבן תורף, אויב מ'וועט שרייבן דעם טופס שלא לשמה, וועט מען שוין קומען שרייבן דעם תורף אויך שלא לשמה, וגזר שטרות אטו גיטין, און ער איז גוזר שטרות צוליב גיטין, אפילו דעם טופס פון שטרות איז ער אויך גוזר צוליב גיטין, כאטש לכאורה קוקט עס אויס ווי גזירה לגזירה. יעצט ורבי אלעזר מכשיר בכולם, ער איז מכשיר ביי אלעס צו שרייבן וועלכעס דעם טופס, חוץ מגיטי נשים, פארוואס טופס אטו תורף גזר, דערווייל איז גוזר אז מ'וועט שרייבן דעם טופס פון גיטין, האב איך מורא מ'וועט שרייבן דעם תורף אויכעט, דעריבער איז ער נישט מתיר צו שרייבן דעם טופס פון די גיטין. אבער שטרות, דעם טופס פון שטרות, אטו גיטין, צוליב גיטין, לא גזר, האט ער נישט גוזר געווען. אזוי לערנט רש"י פשט, אנדערע לערנען אנדערש פשט. דאס וואס רבי וואס איך זאג, שטרות, אטו גיטין, לא גזר, זאגט רש"י אז מ'מיינט אז דעם טופס פון שטרות האט ער נישט גוזר געווען, אבער דעם תורף פון אנדערע שטרות טאר מען נישט שרייבען לויט רב אלעזר'ן, האמיר דא הייסט עס דריי מחלוקת'ן עמיר איבערשמועסן ביי א גט דעם תורף טאר מען נישט שרייבען מצד הדין לויטן תנא קמא ווייל ער האלט דאך ווי רב אלעזר אז וכתב לה לשמה איז ער גוזר. דעם תורף פון אנדערע שטרות צוליב דעם תורף פון א גט, און טופס מעג מען סיי ביי גט און סיי ביי שאר שטרות, קומט צו גיין רבי יהודה, רבי יהודה זאגט דעם תורף פון א גט טאר מען דאך נישט שרייבן מיט דעם תורף בין איך גוזר דעם טופס אטו תורף און שטרות אטו גיטין, טאר מען ניט שרייבן נישט ביי גיטין און ניט ביי שטרות נישט דעם תורף נישט דעם טופס. ר' אלעזר ווידער לערנט אז דעם תורף ביי א גט איז דאך אסור מצד הדין, ווייל וכתב לה לשמה איז דעם טופס פון א גט בין איך גוזר צוליב דעם תורף פון א גט, און שאר שטרות טאר מען אויך נישט שרייבן דעם תורף אטו תורף פון גט, און דאס אבער דעם טופס פון שאר שטרות מעג מען, און דאס וואס דא שטייט אין גמרא ביי רב אלעזר. ווערט דערמאנט שטרות אטו גיטין לא גזר, מיין איך צו זאגן דעם טופס פון גיטין פון שטרות איז ער נישט גוזר צוליב גיטין, אבער דעם תורף איז ער יא גוזר, אבער אנדערע לערנען פשט אז לויט רב אלעזר'ן איז ביי גט טאר מען נישט סיי דעם טופס סיי דעם תורף, און ביי שאר שטרות מעג מען אלעס, און אזוי איז פשטות לשון הגמרא, שטרות אטו גיטין לא גזר, די גמרא דערמאנט נישט דא אז דעם טופס פון שטרות האט ער נישט גוזר געווען, און אויך עמוד ב' איז דא א בפירוש'ע ראיה, די גמרא זאגט וועגן מחזי כשיקרא, מחזי כשיקרא פאסט זיך נאר אויב מען שרייבט דעם תורף, אבער אויב מען שרייבט נישט דעם תורף, מען שרייבט נאר א סטאנדארט, איז דאך דאס נישט קיין מחזי כשיקרא. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט חוץ מגיטי נשים, אז ביי גיטי נשים זאגט רב אלעזר טאר מען ניט שרייבן דעם טופס שלא לשמה, שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק וכתב לה לשמה. פרעגט די גמרא והא כי כתיב לה, דאס וואס שטייט וכתב לה, אתורף הוא דכתיב, דאס גייט ארויף אויפן תורף, ווייל וועלכעס איז די כריתות? דאס איז דאך דער תורף, ווי קען איך אפלערנען פון דעם פסוק אז מען טאר נישט שרייבן דעם טופס שלא לשמה? אלא זאגט די גמרא אימא זאג, משום שנאמר וכתב לה לשמה, ווען עס שטייט שנאמר ווייזט אויס אז דאס איז דער טעם. משום שנאמר איז די טייטש אזוי, משום שנאמר וכתב לה לשמה, ווייל אויב ביי דעם תורף שטייט דאך וכתב לה לשמה, דעריבער בין איך גוזר דעם טופס צוליב דעם תורף. פרעגט די גמרא קשיא דרב אלעזר אדרב אלעזר, ס'איז דאך א סתירה פון רב אלעזרן אויף רב אלעזרן, די רישא האב איך איינגעלערנט ווי רב אלעזר, אין רישא אין די רישא איז מען מכשיר צו שרייבן טופסי גיטין, אין די סיפא קריגט ער דאך און ער זאגט חוץ מגיטי נשים אז מען טאר נישט שרייבן ביי גיטין אפילו דעם טופס, ענטפערט די גמרא תרי תנאי ואליבא דרב אלעזר, צוויי תנאים קריגן זיך וואס רב אלעזר האלט. רב שבתי אמר חזקיה משום קטטה, רב שבתי זאגט אז דאס וואס שטייט אין די משנה מפני התקנה איז נישט ווי איך האב פריער געלערנט אז דעריבער האט מען מתיר געווען צו שרייבן דעם טופס מפני התקנה, נאר דער טייטש איז אנדערש, דעריבער דארף מען ניט שרייבן דעם תורף, ווייל אויב מען וועט שרייבן דעם תורף קאן דאס ברענגען צו קריגערייען, אין אמת'ן מצד הדין מעג מען שרייבן דעם תורף אויכעט בגיטי נשים, ורב מאיר היא, די משנה גייט ווי רב מאיר דאמר וואס ער לערנט עדי חתימה כרתי, אז דאס וואס די תורה זאגט וכתב לה גייט ארויף אויף די עדות, ממילא די כתיבה דארף נישט זיין לשמה, דארף מען גארנישט נישט איבערלאזן, נאר פארוואס האבן די חכמים אין אמת'ן האט מען געמעגט מצד הדין שרייבן דעם תורף אויכעט, נאר מען דארף נאר איבערלאזן מפני הקטטה, קומט אויס הרי את מותרת לכל אדם. דאס דארף מען נישט איבערלאזן. וואס פאר א קטטה קען זיין בדין הוא דאפילו תורף נמי לכתוב, אין אמת'ן קען מען שרייבן דעם תורף אויכעט מיטן נעמען נאר וזימנין אן אנדערע מאל דשמעה ליה לסופר, זי וועט הערן דעם סופר דקא כתיב אז ער שרייבט איר נאמען און מאנ'ס נאמען, זי קריגט זיך מיטן מאן און זי טראכט און הערט צו, און דער סופר וויל זיך, ווי מען זאגט, האט נישט קיין צייט, שרייבט ער שוין דאס אריין אז מען וועט דארפן זאל ער האבן גרייט. וסברה, זי וועט מיינען, איהו קאמר ליה, זי וועט מיינען אז דער מאן האט געהייסן דעם סופר ער זאל שרייבן דעם גט. והוה לה קטטה בהדיה, וועט זיין קריגעריי, איז דאס וואס שטייט מפני התקנה די טייטש אז דעריבער טאר מען ניט שרייבן דעם תורף. רב חסדא אמר אבימי, רב חסדא זאגט פאר אבימין, אז דאס וואס שטייט אין דער משנה מפני התקנה, מיינט מען משום תקנת עגונות, וועגן די תקנה פון עגונות. וואס מיינט מען דאס? אמרי לה אנדערע זאגן רבי מאיר, די משנה גייט ווי רבי מאיר ואמרי לה רבי אלעזר, אמרי לה רבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי, ובדין הוא מצד הדין דאפילו תורף נמי לכתוב, מען דארף קענען שרייבן דעם תורף אויכעט, ווייל דער וכתב גייט דאך נישט דאס דארף דאך נישט זיין קיין כתיבה לשמה, נאר וזימנין אן אנדערע מאל דהוה ליה קטטה בהדה אז ער וועט זיך מיט איר קריגן,

אמרי לה רבי אלעזר, אנדערע זאגן אז דאס וואס כ'האב פריער געזאגט מיט תקנת עגונות גייט ווי רבי אלעזר, דאמר וואס ער זאגט עדי מסירה כרתי, ובדין הוא מיט דעם דין דאפילו טופס נמי לא לכתוב, מצד הדין דארף מען דעם טופס אויכעט ניט שרייבן, פארוואס? ווייל לויט רבי אלעזר נאך איז דאך דער תורף דארף זיין לשמה מדין תורה, איז גזירה טופס אטו תורף, נאָר וזימנין אַן אַנדערע מאָל, דבעי למיזל למדינת הים, ער וויל גיין אין מדינת הים, ולא אשכח ספרא, ער וועט נישט טרעפן קיין סופר, ושביק לה, און ר'עט איר איבערלאָזן, ואזיל ר'עט אַוועקגיין, ער האָט נישט קיין צייט ביז מען שרייבט דעם סופר, ומעגן, ר'עט מאַכן אַן עגונה, ומותיב לה, דעריבער האָט מען מתקן געווען, אַז מען מעג צוגרייטן דעם טופס, אז עס זאל ער קענען גט'ן ראש. אין דער משנה האט מען געלערנט ווען מען שרייבט א גט דארף מען איבערלאזן מקום האיש והאישה און זמן און מקום הזמן, זאגט די גמרא קא פסיק ותני, די משנה זאגט א כלל לא שנא מן הנישואין ולא שנא מן האירוסין, ס'איז נישט קיין חילוק צי ער געגט די פרוי צי ער גייט גט'ן די פרוי נאך די חופה דארף מען איבערלאזן א זמן, צי ער טוט גט'ן אן ארוסה דארף מען אויך שרייבן א זמן א כשר'ן זמן אז ס'זאל נישט זיין קיין מוקדם, פארוואס דארף איך איבערלאזן דעם זמן ווייל אויב מ'וועט שרייבן דעם זמן און מ'וועט גט'ן שפעטער וועט ער עס זיין א מוקדם, און ביי ארוסה איז אויך נישט גוט אז די זמן איז מוקדם, בשלמא מן הנישואין, פארוואס אז דער זמן איז מוקדם ביי א גט מן הנישואין, פארשטיי איך פארוואס עס טויג נישט, בין למאן דאמר משום בת אחותו איכא, דער וואס ער זאגט כ'האב מורא טאמער וועט ער מחפה זיין און וועט וועלן באשיצן בת אחותו שזינתה וואס קומט איר חנק וועט ער גיין רעד שרייבן א גט מיטן זמן פריער און זי וועט זאגן אז זי איז געוועזן א פנויה. בין למאן דאמר, משום פירות איכא, צי איך לערן די טעם איז וועגן פירות איז דא, ווייל אויב ס'איז א מוקדם וועט זי דאך צונעמען פון די לקוחות מיום הכתיבה, און אין אמת'ן באלאנגען דאך צו איר די פירות פון ווען אהן, פון זמן הנתינה, און דעמאלט פארשטיי איך פארוואס מען דארף א זמן, און אויב די זמן איז מוקדם טויג נישט. אלא מן האירוסין, אבער דארטן ווען ער געט איר מינורי דרך ווען זי איז נאך אן ארוסה, ס'נאר געוועזן קידושין נישט קיין חופה, בשלמא למאן דאמר משום בת אחותו איכא, פארשטיי איך זאל קענען אויף איר מחפה זיין, אלא למאן דאמר משום פירי, ארוסה מי אית לה פירי, וואס איז טייטש מי אית לה פירי? פארקערט, די פירות באלאנגען דאך אלע צו איר. די טייטש איז אזוי, איז דען דא דער דין פון פירות? דאס מיינט מען, מי אית לה, דען דא ביי די ארוסה פירות דער דין פון פירות? ער עסט נאר די פירות אלעס דעם מאל, ווייל אויב זי וועט ווערן געפאנגען זאל ער איר אויסלייזן. און ביי ארוסה איז ער נאך ני ווערט ער נישט מחויב איר אויסצולייזן, אויב אזוי שטעלט זיך די שאלה למאן דאמר מ'האט מתקן געווען די פירות דעם זמן צוליב פירות פארוואס ביי אן ארוסה דארף אויך איז א שטר א מוקדם טויג נישט. אמר רב עמרם, האט רב עמרם געזאגט, הא מילתא שמעית מיניה דעולא, די זאך האב איך געהערט פון עולא'ן, דאמר משום תקנת ולד, ער האט געזאגט אז דעריבער דארף מען איבערלאזן דעם מקום זמן ביי דעם גט פון ארוסה משום תקנת ולד, ולא ידענא מאי ניהו, כ'האב נישט געוויסט וואס ער מיינט מיט דעם.

אזוי איז דער דין ווען איינער זאגט ער איידער ער האט איר מקדש געווען און הייסט שרייבן א גט פאר דער פרוי נאכדעם איך וועל איר מקדש זיין זאל איך איר געבן, דעמאלט איז דער גט נישט קיין גט, פארוואס ווייל ער איז דאך נישט קיין בת קידושין, אבער דא אויך אז ער הייסט שרייבן דעם גט ווען זי איז שוין אן ארוסה און ער זאגט ווען ער האט ער נאך די חופה וועט ער איר גט'ן, אינו גט איז דער גט נישט קיין גט, ואמר עולא, האט עולא געזאגט, מה טעם, פארוואס איז דער גט נישט קיין גט? גזירה, איך האב מורא שמא יאמרו, טאמער מען וועט זאגן גיטה קודם לבנה, מען וועט זאגן אז דער גט איז איידער זי האט פארשוואנגערט, דאס הייסט אזוי. דער גט איז געווארן געשריבן ווען זי איז נאך געווען אן ארוסה, און דער זמן איז פון דער צייט ווען זי איז געוועזן אן ארוסה, נאכער אז ער וועט איר נעמען און זי וועט פארשוואנגערן, און ער וועט איר גט'ן די מענטשן וועלן זען די זמן כתיבת הגט, וועלן זיי זאגן אז זי האט פארשוואנגערט מיט דעם זון נאכדעם ווי זי איז געווארן גע'גט, וועט מען זאגן אז אן קידושין און כתובה האט זי פארשוואנגערט, זי האט פארשוואנגערט נאך די גירושין, און דאס איז א פגם פון די משפחה. הכא נמי, דא אויכעט, פארוואס ביי א גט מן האירוסין דארף מען איבערלאזן דעם זמן גזירה, מען האט מורא שמא יאמרו טאמער די מענטשן וועלן זאגן גיטה קודם לבנה, טאמער מען וועט שרייבן דעם זמן אין זעלבן טאג און ער וועט ערשט גט'ן נאך נישואין, וועלן מענטשן זאגן אז אן קידושין און כתובה האט זי פארשוואנגערט נאך די גירושין און דאס איז א פגם פאר די משפחה. תוספות דא א דיבור המתחיל לכשאכנסנה, זאגט תוספות, פירש בקונטרס, פארוואס איז דער גט נישט קיין גט משום דהוה גט ישן? וקשה, תוספות פרעגט אויף רש"י'ס פשט, דאינו גט משמע, דאינו גט כלל, אז עס איז בכלל נישט קיין גט, אפילו בדיעבד מען האט איר געגט מיט דעם גט, איז ער נישט געגט, ובגט ישן, אם נתגרשה תנשא לכתחילה כדאמר לקמן בהזורק, און דא שטייט דאך אינו גט אז עס איז בכלל נישט געגט. איז תוספות מחלק אז אומעדום א גט ישן איז נאר דא יחוד דארט זאגן זיי זאג איך אז בדיעבד איז דער גט א גוטער גט אבער דא הא וואס כנסה איז ערגער אז ס'איז זיכער דא ביה דעמאלט זאגן מיר אז בדיעבד איז דער גט נישט קיין גט. מסכת גיטין, דף כ"ו, עמוד ב', אינמיטן עמוד, די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער שמא יאמרו. אמר רב זירא, אמר רב אבא בר שילא, אמר רב המנונא סבא, אמר רב אדא בר אהבה, אמר רב.

פרעגט די גמרא, ואפילו בשאר שטרות נמי, אפילו ביי אנדערע שטרות, דאס וואס רב אלעזר קריגט אויף רב יודא, און רב אלעזר איז מכשיר צו שרייבן די תופסי שטרות, זאגט רב אויכעט, אז די הלכה איז ווי רב אלעזר, והאמר רב פפא משמיה דרבא, רב פפא האט געזאגט אין נאמען פון רבא, האי אשרתא דדייני. אשרתא ווערט אנגערופן די באשטעטיגונג פון די דיינים אז איינער האט א שטר אז דער צווייטער איז אים שולדיג געלט צי ער האט אים פארקויפט א זאך פון וואנען ווייס איך אז ס'איז געחתמעט ריכטיגע עדות ברענגט ער דעם שטר צו דעם בית דין אדער מען רופט די מענטשן וואס האבן זיך געחתמעט און זיי זאגן אז דאס איז זייער חתימה אויב די מענטשן זענען נישט דא, ברענג איך אנדערע מענטשן וואס זיי ווייסן אז דאס איז זייער חתימה, און נאכדעם ווען מ'האט מקיים געווען די חתימה, שרייבט די בית דין ארויף א אשרתא, מיר בית דין זענען געזיצן און ס'איז געווארן באשטעטיגט אז די חתימה דאס איז זייער און זייער חתימה. איז דא דא א שאלה אז האי אשרתא דדייני, די באשטעטיגונג פון די דיינים, דמיכתבא וואס איז געווארן געשריבן מקמי דליסהדו סהדי איידער די עדות זאגן עדות אחתימת ידייהו אויף זייער חתימה פסולה איז עס פסול פארוואס איז עס פסול אלמא מיחזי כשיקרא כאטש די עדות זענען שוין דא איך ווייס מען וועט באשטעטיגן אבער אויב זיי האבן נאך נישט געהערט דעם קיעם און אויב זיי שרייבן דארט במותב תלתא הוינא מ'האט מקיים געווען איז מיחזי כשיקרא. הכא נמי אלמא מיחזי כשיקרא, הכא נמי דא אויך ביי אונז, מיחזי כשיקרא, אויב מען וועט שרייבן דעם טופס פון שאר שטרות זעהט עס אויס כשיקרא, אזוי דארף מען דאך לערנען פשט, און דער מאירי פרעגט טאקע, וויאזוי קען איך עס זאגן, וואס פאר א שיקרא איז דא אז מען שרייבט נאר דעם טופס נישט דעם תורף, דעריבער לערנט ער פשט אין רב אלעזר'ן אז דאס וואס רב אלעזר איז מכשיר ביי שטרות איז ער מכשיר נישט בלויז דעם טופס נאר דעם תורף אויכעט. זאגט די גמרא וליתא, ס'איז ניט אזוי? איך האב נישט קיין מורא פאר מיחזי כשיקרא מדרב נחמן, פון דעם דין וואס רב נחמן האט געזאגט, דאמר רב נחמן, רב נחמן האט געזאגט אומר היה רבי מאיר, רבי מאיר האט געזאגט, רבי מאיר האלט דאך, עדי חתימה כרתי, אז דער עיקר איז די עדות וואס חתמ'ענען זיך אויפן גט, דער וכתב לה גייט ארויף אויף די עדות, אבער שרייבן דעם גט דארף נישט זיין לשמה, האט רבי מאיר געזאגט, אפילו מצאו באשפה, אפילו מען האט געפינען דעם גט באשפה, חתמו ונתנו לה כשר, איז די תוספות דף ה, דף ד עמוד א', זאגט דער תוספות אז נישט די טייטש איז אויב חתמו ונתנו לה כשר, נאר ער מיינט צו זאגן אפילו לכתחילה מעג איך אים אויך געבן. זע איך דאך פון דעם אז איך רעכן זיך נישט פון מיחזי כשיקרא, יא, ד' עמוד א' וחתמו ונתנו לה כשר, לכתחילה נמי כשר לחתום וליתן. און די ראיה ברענגט תוספות פון אונזער גמרא, אז די גמרא זאגט דא למיחזי כשיקרא לא חיישינן. און אויך פון די פרידיגע גמרא אז איך זאג דער טעם איז משום קטטה ור' מאיר משום תקנת עגונות, ווייזט אויס אז מצאו באשפה וואס איז נישט שייך די טעמים, מעג מען לכתחילה גט'ן מיט דעם גט וואס איז די תורה. ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר' מאיר, די רבנן וואס זיי זאגן אז מען געפינט א גט באשפה קען מען נישט גט'ן, אלא בגיטי נשים,

א שטר, מ'האט געליגן מיט דעם שטר, זונטאג האט מען געליגן געלט מיט דעם שטר, ופרעו, און דעם זעלבן טאג וואס מ'האט געליגן די געלט האט מען באצאלט, נאכהער וויל דער מענטש נאכאמאל לייען דעם זעלבן טאג, אינו חוזר ולוה בו, כאטש ס'איז דער זעלבער טאג און דער שטר איז דאך נישט מוקדם, קען ער נישט מיט דעם שטר לייען, פארוואס? שכבר נמחל שעבודו, אזוי ווי ער האט באצאלט איז בטל געווארן דער שטר, זענען די קרקעות מער א ניט משועבד צו דער צווייטער מלוה, ווייל דער שטר איז נישט געווארן געחתמעט אויף דער צווייטער מלוה, בלייבט דאס א מלוה על פה, ווייזט אויס פון דעם, טעמא, פארוואס קען מען עס נישט נוצן צו דער צווייטער הלוואה, דנמחל שעבודו. אבל אבל משום שיקרא לא חיישינן, אויב ס'איז געווארן געשרי חתמ'ט טאקע אויף דער מלווה אפילו עס איז געווארן געשריבן פריער איידער מ'האט געליגן, נאר אויב בו ביום נכתב איז גוט, ווייל איך זאג למיחזי כשיקרא לא חיישינן. רש"י.